זאגט די הייליגע גמרא, הייבן מיר אן בסייעתא דשמיא א נייע פרק, די אכטע פרק אין מסכת ברכות, דף נ"א, אנטשולדיגטס, דף נ"א עמוד ב', ביי די משנה, אלו דברים, די דאזיגע זאכן, שבין בית שמאי ובין בית הלל בסעודה. די דאזיגע זאכן גייט מען זעהן אז בית שמאי און בית הלל קריגן זיך הלכות הנוגע פאר א סעודה און הלכות הנוגע נאך א סעודה. אונז גיימער האבן צען מחלוקת בית שמאי אומרים בית שמאי זאגן מברך על היום אז ווען ס'קומט שבת, א איד קומט אהיים פרייטאג צונאכטס פון שול און ער דארף מאכן קידוש דארף ער דאך מאכן צוויי ברכות, איין ברכה איז די ברכה על היין בורא פרי הגפן די צווייטע ברכה איז די ברכה פון קידוש, טענה'ט בית שמאי קודם דו קידוש, אשר קדשנו במצותיו ורצה בנו, און נאכדעם ווען דו ענדיגסט די ברכה פון קידוש, דעמאלט זאג איך מברך על היין נישט ווי אונז טוהן מיר, בית הלל אומרים אזוי ווי אונז טוהן מיר אז מ'זאגט מברך על היין בורא פרי הגפן, ואחר כך מברך על היום, און יעצט עמיר שוין זעהן די גמרא איבער וואס זיי קריגן זיך, סייעתא דשמיא היינט גייט מען נאך זעהן. איבער וואס זיי קריגן זיך. א קליינע הקדמה, די משנה דא איז צוזאמגעשטעלט פון אכט משניות, און אונז גיימיר דא לערנען א גאנצע פרק אין משניות היינט, און אויף דעם גיימיר האבן א גאנצע פרק אין גמרא וואס גייט מסביר זיין די הלכות, און היינט גיימיר נישט אזויפיל אריינגיין בטעמים פון די מחלוקת פון בית שמאי ובית הלל, נאר מ'וועט צואווארטן ביז מ'וועט עס זען אינעווייניג אין די גמרא. גיימיר ווייטער. בית שמאי אומרים, די צווייטע מחלוקת, נוטלין לידיים ואחר כך מוזגין את הכוס, בית שמאי לערנען אז פאר אז פאר איך גיי טרינקן דעם כוס יין, צי סתם אין די וואכן וואס די סדר איז געווען פאר ווער ס'געדענקט די פריערדיגע בלעטער אנהייב מ' בלעטער אז מ'פלעגט טרינקן א כוס וויין אלס א עפעטייזער פאר א סעודה אדער שבת, שבת איז גרינגער פאר אונז צו פארשטיין, איז נטילת ידיים איז נישט נאך קידוש פאר מ'גייט מאכן די המוציא נאר נאך פאר דו ביסט מוזג דעם כוס. וואס מוזג זיין דעם כוס מיינט אלץ מאכן די ריכטיגע בעלענס פון וויין, אביסל וויין אביסל וואסער. נאך פאר דו גיסט דיך אן דיין כוס פון קידוש זאלסטו שוין וואשן דיין האנט נטילת ידיים, וועט מען זעהן די טעם אין די גמרא בית הלל אומרים בית הלל זאגן אז ניין, נאר מוזגין את הכוס, קודם מאך דו קידוש אדער קודם טרינק דיין וויין, ואחר כך נוטלין לידיים,

אבער נישט ממש אויפן טיש וועט מען זעהן אין די גמרא א טעם פארוואס בית שמאי אומרים בית שמאי זאגן מכבדין את הבית קודם קער אויף די שטוב ואחר כך נוטלין לידיים יעצט רעדט מען פון מים אחרונים ביז יעצט האט מען גערעדט פון מים ראשונים יעצט רעדט מען פון מים אחרונים סאו מ'רעדט דא א מענטש האט געענדיגט די סעודה לערנט בית שמאי די ערשטע זאך וואס דו זאלסט טון פאר דו וואשט דיך מים אחרונים איז אז דו זאלסט זיכער מאכן אוועק צו נעמען אלע עסן אויב האסטו געגעסן אויף די פלאר איז מכבדין את הבית טרייב אוועק קער אויס אלע איבערגעבליבענע שיורי אוכלין, אויב האסטו געגעסן אויף א טיש, רייניג אפ די טיש פון איבערגעבליבענע עסן, ואחר כך, און נאכדעם איז נוטלין לידים, קענסט זיך וואשן מים אחרונים, בית הלל אומרים אז ניין, נוטלין לידים, דו קענסט זיך רואיג וואשן מים אחרונים, ואחר כך מכבדין את הבית, און נאכדעם קענסטו אוועקנעמען די איבערגעבליבענע עסן, בית שמאי אומרים, נאך א מחלוקת, א קליינע הקדמה, נארמאל איז די הלכה אז אין עושין מצוות חבילות חבילות, א מענטש זאל נישט נעמען די זעלבע כוס, של יין און מאכן דערויף צוויי מצוות, וואס טוט זיך אבער אויב א מענטש האט נאר איין כוס של יין, עס קומט מוצאי שבת, ער דארף עסן מלוה מלכה און ער דארף מאכן הבדלה, געבן די חזל די רעכט אז זאל סיי די ברכת המזון על הכוס און סיי די מצוה פון הבדלה זאל זיין אויף די איין כוס, וואס וויבאלד ביידע איז מיר גענוג וויכטיג איז. נישט קיין ברירה מוז איך פארקוקן אויף די פראבלעם פון אין, אין עושין מצוות חבילות חבילות, סאו די הלכה איז די וויכטיגסטע נוגע פאר היינט ווייל אונז גיימיר האבן א גרויסע מחלוקת אין די גמרא, אונז גיימיר האבן א ברייתא וואס האט א אנדערע גירסא אין די מחלוקת פון בית שמאי בית הלל, מען דארף אביסל האלטן קאפ, על כל פנים לאמיר זען וואס טוט זיך ביי אונז אין די משנה. בית שמאי אומרים, בית שמאי זאגן אויף וואס די סדר ווען א מענטש דארף יעצט סיי בענטשן און סיי מאכן הבדלה אויפן זעלבן כוס, איז נר הייבט אן מיט הבדלה ומזון נאכדעם נישט הבדלה מיט בורא מאורי האש און נאכדעם עסט ער זיין סעודה און איז מברך על הכוס און ער מאכט א גפן ער מאכט א גפן נאך ברכת המזון בשמים נאכדעם שמעקט ער בשמים והבדלה נאכדעם מאכט ער הבדלה בית הלל אומרים נר. איך בין מסכים צו דיר, איך הייב אן מיט נר. און איך בין מסכים צו דיר אז איך ענדיג מיט הבדלה. מיין מחלוקת איז אויף די סדר פון בשמים און מזון. יא, ער האט געזאגט אז מזון קומט פאר בשמים, דאס איז געווען בית שמאי. און בית הלל זאגט אז בשמים קומט פאר מזון. דאס איז אונזער גירסא אין אונזער משנה וואס אונז האבן געזען אין די גמרא אז דאס איז שיטת ר' מאיר בדעת. המחלוקת צווישן בית שמאי בית הלל און מיר האבן א שיטת רבי יהודה וואס לערנט אז די מחלוקת איז אנדערש על כל פנים לאמיר איבערחזרן אין אונזער משנה לויט ר' מאיר איז סיי בית שמאי און סיי בית הלל לערנען כ'הייב אן מיט בורא מאורי האש כ'ענדיג מיט הבדלה די שאלה איז נאר אויף די מיטלסטע צו מזון קומט פאר בשמים אדער בשמים קומט פאר מזון גייען מיר צו נאך א מחלוקת אז מען האט גערעדט פון די מצוה פון נר איז האמיר א מחלוקת וואס די נוסח הברכה בית שמאי אומרים שברא מאור האש ובית הלל אומרים בורא מאורי האש אזוי ווי אונז מאכן מיט די ברכה א זייטיגע הלכה וואס האט נישט מיט די מחלוקת פון בית שמאי בית הלל איז אין מברכין לא על הנר ולא על בשמים של עכו"ם נעם נישט קיין נר און נעם נישט קיין בורא מיני בשמים פון א גוי לא על הנר ולא על בשמים של מתים די סדר געווען מ'פלעגט אנצינדן לעכט פאר מתים און מ'פלעגט לייגן בשמים ווי רשי זאגט להווי סרחא אין א גוף, א מת, אויב לאזט מען אים זיצן צו שטארק הייבט ער אן צו מסריח זיין, פלעגט מען לייגן בשמים, יעצט פון די בשמים און די נר זאלסטו נישט נוצן פאר הבדלה, לא על נר ובשמים של עבודה של עבודה זרה, ווייל ס'ווערט א פראבלעם אז מ'טאר נישט נהנה זיין פון זאכן וואס קומען פון עבודה זרה, נאך א הלכה, ואין מברכין על הנר, עד שיאותו לאורו, א מענטש זאל נישט סתם מאכן א ברכה אויפן נר ביז ער גייט הנאה האבן פון די נר, וועגן דעם לייגן אונז די נעגל און זעמיר זיך משתמש לאור הנר פון די הבדלה, ווייל דאס מיינט יאותו לאורו איז ווי ס'ווערט אויסגעשמועסט איז אוודאי איז די ברכה פון בורא מאורי האש איז נישט קיין געווענליכע ברכת הנהנין, אזוי ווי כ'האב הנאה פון א עפל מאך איך א ברכה בורא פרי העץ אזוי אויך דא האב איך הנאה פון לע. מאך איך א ברכה ווייל אויב אזוי וואלט דאך יעדעס מאל א מענטש האט הנאה פון אש וואלט ער געדארפט מאכן א ברכה און ס'איז נישט אזוי סאו די די נר וואס מ'האט די ברכה פון נר וואס מ'האט מתקן געווען מוצאי שבת איז אויף דעם וואס נר איז באשאפן געווארן אום מוצאי שבת און די גמרא זאגט אדם הראשון האט דעמאלטס באשאפן אש און מיט דעם אלעם איז דא א תנאי אז ווען דו גייסט מאכן די ברכה אין מוצאי שבת זאלסטו עס נאר טון באופן וואס דו האסט הנאה געהאט פון די לעכט. גייען מיר ווייטער נאך א מחלוקת צווישן בית שמאי ובית הלל, מי שאכל ושכח ולא בירך, א מענטש האט געגעסן און ער האט פארגעסן צו בענטשן, און ער איז שוין נישט אויפן פלאץ וואו ער האט געגעסן, ער איז שוין געגאנגען ווייטער, בית שמאי אומרים יחזור למקומו, האט א חיוב צוריק צו גיין צו די אריגינעלע פלאץ וואו ער האט געגעסן ויברך און ער זאל דארט בענטשן, בית הלל אומרים בית הלל לערנען אז אוודאי איז לכתחילה, אויב קען איך צוריק גיין, אבער אויב קען איך נישט צוריק גיין איז יברך במקום שנזכר, קען איך בענטשן אויפן פלאץ ווי כ'האב מיך דערמאנט, זאגט די משנה ווייטער ועד מתי מברך, ווי לאנג נאך א סעודה קען נאך א מענטש בענטשן אויף דעם דעסערט עד כדי שיתעכל המזון שבמעיו, ביז די עסן ווערט אינגאנצן פארדייט, וועט מען זען אין די גמרא וואס דאס מיינט. א נייע מחלוקת, בא להן יין אחר המזון, מ'האט אריינגעברענגט א כוס יין. נאך די סעודה ווי אונז האבן געהאט אין די פריערדיגע בלעטער איז די סדר געווען אז מען האט געענדיגט א סעודה מיט א כוס יין, איז זאגט די משנה אם אין שם אלא אותו כוס, אויב האט ער נאר די כוס, אויב גייט ער עס יעצט טרינקן, מען ברענגט אריין דעזערט, יא? מען ברענגט אריין א כוס יין פאר דעזערט, דער מענטש ווייסט אויב גיי איך דאס יעצט אויסטרינקן גיי איך נישט האבן קיין כוס צו בענטשן, איז בית שמאי אומרים מברך על היין, חזל געבן דיר א רעכט, דו שטער דיך נישט פון דיין סדר, און דו טרינק אויס דיין כוס, ואחר כך מברך על המזון אפילו דו וועסט בלייבן אן א כוס של ברכה. בית הלל אומרים מברך על המזון ניין קודם בענטש און לייג אוועק דעם כוס, ואחר כך מברך על היין, און נאכדעם קענסטו גיין טרינקן די וויין, אין אנדערע ווערטער יעצט איז עס שוין כוס של ברכה וואס אויף דעם האב איך געבענטשט א נייע הלכה וואס האט נישט קיין מחלוקת, ועונין אמן אחר ישראל המברך אויב א איד האט געמאכט א ברכה הגם דו האסט נישט געהערט קלאר ווי ער זאגט השם אלוקינו מלך העולם האסט נאר געהערט די סיום הברכה, מעגסט איהם פארנומען, איך בין נישט חושש אפשר האט ער געמאכט א ברכה צו די עבודה זרה, פארוואס ווען סתם א איד, נעם איך אן אז ער ווייסט צו וועמען ער דארף בענטשן, אבער, ואינו נאמן אחר כותי המברך, עד שישמע כל הברכה כולה, אז ווילאנג איך הער נישט קלאר, ס'איז געווען כותים וואס פלעגן דינען א געוויסע עבודה זרה וואס איז געווען בדמות יונה, אין די צורה פון א פון א פייגל. איז ווילאנג איך הער נישט צו וועם ער האט געבענטשט קען איך נישט ענטפערן אמן, איינמאל איך הער קלאר אז ער האט געמאכט א ערליכע ברכה און א דאנק דעם אייבערשטן קען איך יא ענטפערן אמן. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט. די גמרא גייט יעצט ברענגען א ברייתא וואס גייט אויסשמועסן די ערשטע מחלוקת וואס אונז האבן געהאט אין אונזער משנה אז ווען עס קומט פרייטאג צונאכטס, זאג איך קודם די ברכה פון יין און נאכדעם די ברכה פון קידוש, אדער קודם קידוש און נאכדעם די ברכה פון יין? זאגט די גמרא, דברים שבין בית שמאי ובית הלל בסעודה, אויף די זאכן האבן זיך בית שמאי בית הלל געקריגט ווען ס'קומט צו הלכות סעודה, בית שמאי אומרים מברך על היום, קודם מאכן מיר די ברכה פון קידוש ואחר כך מברך על היין, נאכדעם מאכן מיר גפן, יעצט זאגט ער די טעם פארוואס, שהיום גורם ליין, פארוואס מאך איך יעצט קידוש, ווייל ס'איז שבת, ווען ס'וואלט נישט געווען שבת, וואלט איך בכלל נישט יעצט געטרינקן קיין יין, מילא אוודאי איז די ברכה פון קידוש קודם, נאך א סיבה וואס בית שמאי זאגט איז וכבר קידש היום ועדיין יין לא בא, ווען איז חל געווארן קדושת שבת אז איך זאל דארפן מאכן די ברכה פון מקדש השבת, דאס איז תיכף ווען שבת קומט אן, עס איז געווארן בין השמשות אדער אדער אפילו נאך פאר דעם, אויב איך האב מקבל געווען ערלי שבת, די רגע עס איז שבת פאר מיר איז שוין מקדש השבת, איך דארף שוין מאכן די ברכה. ווען קומט אן די חיוב פון מאכן א ברכה על היין ווען איך זעץ מיך צום טיש? איז אוודאי דארף איך קודם מאכן די ברכה פון קידוש וואס איז א ברכה וואס איז רובץ אויף מיך פון פריער, נאך סאך פריער וואס איז בכלל געווען א קלער פאר מיר צו איך זאל מאכן א ברכה אויף יין, האבן מיר צוויי טעמים לויט בית שמאי פארוואס איך דארף קודם מאכן די ברכה פון קידוש און נאכדעם די ברכה פון יין ובית הלל אומרים אבער בית הלל דינגען זיך זיי זאגן מברך על היין קודם מאך איך א גפן ואחר כך מברך על היום פארוואס? זאגט ער שהיין גורם לקדושה שתאמר, די גאנצע סיבה וואס איך גיי דא זאגן קידוש איז ווייל כ'האב וויין, ס'דא א הלכה פון זכרהו על היין אז כ'דארף מקדש זיין דעם שבת אויף וויין, וועגן דעם זאג איך, וועגן דעם זאג איך די גאנצע ברכה פון מקדש השבת, נו אוודאי דארף איך דאך אנהויבן מיט יין, ווייל יין איז דער גורם, נאך א טעם זאגט ער. דבר אחר, דבר אחר אין אונזער פאל מיינט נאך א טעם, אז ברכת היין תדירה און ברכת היום אינה תדירה, וועלכע ברכה זאג איך מער אפט? איז ברכת היין, ס'איז דא, ס'איז דא די ברכה הגפן פון כוס של ברכה, ס'איז דא ברכת האירוסין, ס'איז דא שבת, ס'איז דא יום טוב, ס'איז דא מער פעלער, ווען איך גיי מאכן די ברכה פון ברכת היין און ס'גייט זיין א חובה. סאו וואס מ'דארף דא אויסשמועסן איז, אז די ווארט איז נישט ווייל איך קען אינמיטן די וואך אויך גיין טרינקן וויין און מאכן א גפן און וועגן דעם הייסט עס תדיר, אז ס'איז א זאך וואס פאסירט אפט, ווייל א זאך וואס איז נישט קיין חובה גייט נישט אריין אין די גדר פון תדיר. די גאנצע סברא פון תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, הייבט זיך אן ביי זאכן וואס איך בין מחויב, איך האב מנחה און מוסף, וואס האבן געהאט אויבן, איך בין מחויב סיי מנחה און סיי מוסף, קען איך קוקן וועלכע קומט מער.

איז תדיר. דבר אחר, ברכת היין תדירה ברכת היום אינה תדירה, תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם, וועגן דעם טענה'ט בית הלל אז איך דארף קודם מאכן א בורא פרי הגפן און נאכדעם מאכן קידוש, פירט די ברייתא אויס, והלכה כדברי בית הלל, די הלכה איז כדברי בית הלל, זאגט די גמרא אזוי, מאי דבר אחר, וואס פעלט אויס פאר בית שמאי צו זאגן, פארוואס פעלט אויס פאר בית הלל צו זאגן צוויי טעמים, אויף דעם איז די תירוץ וכי תימא התם תרתי והכא חדא, בית שמאי האט דאך אויך געזאגט צוויי טעמים. און איך האב נאר איין טעם, הכא נמי תרתי נינהו, מיט דעם זאג איך דעם מיין צווייטע טעם, אז ברכת היין תדירה, ברכת היום אינה תדירה, אז איך קען נאך קאמפיטן מיט בית שמאי, ותדיר ושאינו תדיר תדיר קודם, און אז בית שמאי האט צוויי טעמים, בית הלל האט צוויי טעמים קען איך אננעמען ווי בית הלל. איז געשטאנען אין די ברייתא והלכה כדברי בית הלל, פרעגט די גמרא פשיטא, דהא נפקא בת קול, האט די גמרא פארציילט אין עירובין אז דריי יאר האבן זיך בית שמאי און בית הלל געקריגט, און מען האט נישט געוואוסט ווי וועם צו קובע זיין די הלכה, ביז ס'איז ארויסגעקומען א בת קול און געזאגט אז די הלכה איז ווי בית הלל, ממילא איבעראל איז די הלכה ווי בית הלל וואס דארפסטו מיר דא סטרעטשן אז לגבי די מחלוקת פון קידוש פרייטאג צו נאכט איז די הלכה כדברי בית הלל ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים איבעית אימא קודם בת קול האסט דאך יעצט געזאגט ס'האט גענומען דריי יאר ביז מ'האט גע'פסק'נט ווי בית הלל איז אונז האבן שוין געהאט די משנה האט שוין געהאט א קבלה נאך אין די דריי יאר אז די הלכה איז ווי בית הלל ואיבעית אימא לאחר לאז מיר אריין זיי אזוי גוט ואיבעית אימא לאחר בת קול אז מ'רעדט נאכן בת קול ורבי יהושע היא ס'איז רבי יהושע דאמר אין משגיחין בבת קול האט די גמרא פארציילט בבא מציעא אז רבי יהושע האט זיך זייער שטארק געקריגט מיט רבי אליעזר ביי א געוויסע הלכה פון תנורו של עכנאי און ס'איז ארויסגעקומען א בת קול וואס זאגט אז די הלכה איז ווי אזוי רבי אליעזר רבי יהושע האט זיך נישט דערשראקן ווייל ער האט געזאגט אז אין משגיחין בבת קול תורה לא בשמים היא און אויף די וועלט קוקט מען אחרי רבים להטות רבי יהושע האט געהאלטן אז מ'זעט א רוב על כל פנים ממילא אפילו איך האב א בת קול דארף איך נאך אלץ די ברייתא זי זאל מיך זאגן אז הלכה כדברי בית הלל. עד כאן וואס אונז האבן מסדר געווען די סוגיא בטעמים פארוואס בית שמאי לערנט אז קודם זאג איך קידוש היום און נאכדעם זאג איך די ברכה פון הגפן, און בית הלל זאגט פארקערט אזוי ווי אונז טוען מיר אז מען מאכט קודם בורא פרי הגפן און נאכדעם זאגט מען קידוש היום. די גמרא גייט זיך יעצט שטעלן אויף א אנדערע אביסל ווייטער לאמיר זען וסברי בית שמאי דברכת היום עדיפא לערנט טאקע בית שמאי אז קידוש קומט פאר יין, והתניא כ'גיי דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא, די ברייתא רעדט טאקע נישט פון פרייטאג צו נאכטס, די ברייתא רעדט פון מוצאי שבת און די גמרא פארשטייט אז ס'איז ענליך הנכנס לביתו במוצאי שבת, א מענטש קומט אריין אין זיין הויז מוצאי שבת מברך על היין, איז קודם מאכט ער א גפן, און נאכדעם זאגט ער ועל המאור ער מאכט א ער מאכט א בורא מאורי האש, ועל הבשמים און ער מאכט א בורא מיני בשמים, ואחר כך אומר הבדלה און נאכדעם זאגט ער די ברכה פון המבדיל. איז דאס איז אין א געווענליכע וואך, יין, מאור בשמים און הבדלה, ס'איז גאנץ ענליך צו וואס אונז טומער, אויסער אז אונז טומער קודם בשמים און נאכדעם מאור, ואם אין לו אלא כוס אחד, דא ווערט פראבלעם, ער דארף יעצט אנהייבן סעיוון די כוס פאר מלוה מלכה, איז מניחו לאחר המזון, איז זאל ער גיין עסן פאר הבדלה, משלשלן כולן לאחריו, ווען ער נעמט דעם גאנצן סדר וואס ער האט דא געהאט, אזוי איז מיר אויסגעקומען ביים זיך פארקוקן, אז די סדר בלייבט די זעלבע, ס'איז יין, ווייל די זעלבע ברכה פון יין לייג איך יעצט נאך מזון, איך מאך בורא פרי הגפן אויף כוס של ברכה, און נאכדעם האב איך מאור בשמים און הבדלה, איז די דין פון משלשלן כולן לאחריו מיינט אז איך האב א רעכט צו גיין עסן פאר הבדלה. על כל פנים וואס איז געדרינגען פון דא, אז די ערשטע הלכה, אין א סתם א וואך ווען א מענטש האט נישט קיין פראבלעמען, יא? איז זאג איך דיר אז קודם מאך איך די ברכה פון יין, און נאך ואחר כך אומר הבדלה, די לעצטע די ברכה פון קידוש היום, די ברכה פון המבדיל, לייג איך צום סוף, און דאס א מורא'דיגע קשיא, ווען אונזער משנה זאגט בית שמאי אז איך הייב אן מיט קידוש היום, איך זאג די ברכה פון מקדש השבת פאר הגפן, פארוואס ביי הבדלה זאגסטו מיר אז איך הייב אן מיט די ברכה פון יין מיט בורא פרי הגפן און נאכדעם מאך איך הבדלה? זאגט די גמרא וממאי דבית שמאי, דו האסט א ברייתא וואס האט נישט קיין נאמען, און דו גיבסט עס א פאק ארויף אויף בית שמאי און דו פרעגסט קשיות. אונזער משנה שטייט קלאר אז מען רעדט פון בית שמאי, ווער זאגט אז דאס איז בית שמאי, דילמא בית הלל. אפשר איז די שיטה בית הלל, זאגט די גמרא לא סלקא דעתך, ס'קען נישט זיין אז ס'איז אז ס'איז אז ס'איז בית הלל דקתני מאור. ואח"כ בשמים, אז דו קוקסט אריין די סדר זעסטו אז קודם שטייט מאור, קודם שטייט בורא מאורי האש און נאכדעם שטייט בשמים, ומאן שמעת ליה דאית ליה האי סברא, ווער האט געזאגט אז בורא מאורי האש קומט פאר בשמים? בית שמאי. לאמיר א מינוט פארגעסן פון אונזער משנה, דתניא, אונז האמיר געלערנט אין א ברייתא אמר רבי יהודה, רבי יהודה זאגט רבי יהודה האט א אנדערע מהלך, אונז האמיר עס אויסגעשמועסט אין די משנה, אונזער משנה איז ר' מאיר, אבער רבי יהודה דא האט א אנדערע מהלך אין די מחלוקת צווישן בית שמאי און בית הלל, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המזון שבתחילה כ'הייב אן מיט מזון, און דאס מיינט איך הייב אן מיט יין ועל הבדלה שהיא בסוף, און איך ענדיג מיט די ברכה פון בורא מאורי האש, על מה נחלקו, אויף וואס קריגן זיי זיך ביי דעם מעשה וואס דער מענטש האט נאר איין כוס און ער מוז מאכן הבדלה צוזאמען מיט. מלוה מלכה צוזאמען מיט ברכת המזון על המאור ועל הבשמים, די גאנצע מחלוקת איז בית שמאי אומרים מאור ואח"כ בשמים בית הלל אומרים בשמים ואח"כ מאור, איז די גמרא'ס טענה וואו שטייען מיר יעצט? אונז האמיר רבי יהודה וואס זאגט קלאר אז נאר בית שמאי איז דער וואס לערנט אז די סדר איז קודם מאור און נאכדעם בשמים, אז מען קוקט אריין אין אונזער ברייתא זעט מען קלאר אז די ברייתא זאגט קודם מאור און נאכדעם בשמים, קומט אויס אז עס איז בית שמאי, אז עס איז בית שמאי פארוואס זאגט ער אז מברך על היין און איך הייב אן מיט וויין און הבדלה לייג איך צום סוף ווען ווען די סדר וואלט ווען געדארפט זיין פארקערט און איך וואלט געדארפט לויט די טענה וואס אונז האבן געהאט אין אונזער משנה אז בית שמאי זאגט אז קידוש היום קומט קודם וואלט הבדלה געדארפט זיין קודם איז זאגט די גמרא און ממאי דבית שמאי ואליבא דרבי יהודה, האסט זייער שיין געמאכט א חשבון אז אונזער ברייתא גייט שטימען ווי בית שמאי לויט ווי רבי יהודה לערנט שיטת בית שמאי, ווייל רבי יהודה איז דער וואס זאגט אז בית שמאי לערנט אז די סדר איז מאור און בשמים, און אויב אונזער ברייתא גיבט דאך אויך די סדר קודם מאור און נאכדעם בשמים איז עס בית שמאי, אבער איך האב געטראפן א אנדערע מהלך דילמא בית הלל היא ואליבא דרבי מאיר, אפשר שטימט עס ווי בית הלל אין אונזער. ר' מאיר, פארוואס? ווייל אז מען קוקט אריין אין אונזער משנה, בית הלל, וואס דאס איז אונזער משנה איז דאך געלערנט געווארן דורך ר' מאיר, איז בית הלל אומרים נר ובשמים, זעסט דאך אז בית הלל לערנען אז די סדר איז אויך קודם מאור און נאכדעם בשמים, מילא אויב אונזער ברייתא זאגט אז די סדר איז מאור און בשמים דאס געווינסט דאך אז ס'איז בית שמאי, עס איז נישט מוכרח, עס קען דאך זיין ס'איז בית הלל לויט אונזער.

וואס דאס איז אונזער משנה שטימט זיכער נישט מיט מיט די ברייתא, פארוואס? ווייל אונזער ברייתא זאגט זיכער אז איך הייב אן מיט נר און נאכדעם קומט אדער בשמים אדער מזון, אין אונזער ברייתא שטייט זיכער אז איך הייב אן מיט מזון, מילא די צוויי קומען זיך נישט צונויף, שטימט עס נאר. לויט רבי יהודה און לויט רבי יהודה שטימט עס נאר לויט בית שמאי, קומט דאך אויס אז אונזער ברייתא איז בית שמאי, און אויב ס'איז בית שמאי ווערט צוריק שווער אונזער קשיא, פארוואס זאגסטו דא אז יין קומט קודם ווען אין אונזער משנה האמער שיטת בית שמאי אז קידוש היום קומט קודם? שמע מינה דבית שמאי היא ואליבא דרבי יהודה, ומכל מקום קשיא, דאס איז אונזער קשיא, אז וואס? דאס האבן מיר יעצט אויסגעשמועסט די ברייתא זאגט איך הייב אן מיט יין, און אין אונזער משנה האבן מיר א גאנצע יסוד, אז בית שמאי לערנט אז קידוש היום איז קודם, און אז די ברכה פון שבת קומט פארדעם, ענטפערט די גמרא זייער א פראקטישע קלארע תירוץ, אז קסברי בית שמאי, בית שמאי לערנען, שאני עיולי יומא מאפוקי יומא, דו האסט דא צוזאמגעשטעלט הודו מיט כוש, האסט גענומען א הלכה וואס אונז טרעף מיר ביי קידוש, אז איך מוז אנהייבן מיט די ברכה פון מקדש זיין שבת, האסט עס געוואלט נוצן פאר הבדלה, די צוויי האבן נישט קיין שייכות, ווען שבת קומט אריין, האב איך א מעלה מצד די געוויסע סברות וואס בית שמאי האט דערמאנט, האב איך א ענין צו מקדש שבת זיין ווי פריער, פארוואס? אלס, לאמיר רעדן פון די סברה פון אז די חיוב פון קידוש היום איז תיכף, יא? איז דאך א מעלה אז ס'איז דא א חיוב פון קידוש היום, היי, ווי שנעלער דו קענסט עס זאגן, זאג עס, ווען ס'קומט צו הבדלה, איז דאך די מעלה דאך אלס פון מאחרין לצאת מן השבת, ווי לענגער א מענטש קען ווארטן, מילא אוודאי וועל איך קודם מאכן די ברכה פון יין און נאכדעם די ברכה פון. סברי בית שמאי שאני לי עיולי יומא, ווען די טאג קומט אריין, מאפוקי יומא, ווען די טאג גייט ארויס, עיולי יומא, אריינצונעמען דעם שבת, כמה דמקדמינן ליה עדיף, וועגן דעם זאגט ער מקדש די שבת איז וויכטיגער, אפוקי יומא, ווען די טאג גייט ארויס, כמה דמאחרינן ליה עדיף, ווי שפעטער די טאג גייט ארויס איז בעסער, פארוואס? כי היכי דלא להוי עלן כמשוי, א מענטש זאל נישט ווייזן, דער מענטש וואס שטייט און ער קוקט שוין אויפן זייגער ווען ס'גייט זיין די זמן, ס'איז נישט קיין כבוד פארן שבת, תוספת שבת גייט אויך אן ביציאתו, א מענטש זאל אלץ מוסיף זיין אפאר מינוט, פארוואס? אזוי ווייזט ער אז די שבת איז אים טייער, אז ער איז מחשיב דעם שבת און ער זוכט נישט פטור צו ווערן פונעם שבת, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, בסייעתא דשמיא.